לעילוי נשמת הרב הגאון הרב החסיד ר' שלום עליו השלום בהרב החסיד ר' אלחנן דוב בער השם ינקום דמו מאראזאוו נפטר א' דראש חודש תמוז ה'תשס"ז. משיחת פורים תשמ"ג. עס קומט אויס לכאורה מאדנע צו קלייבן זיך צוזאמען קיין עין הרע ניט מערערע אידן צווישן זיי א גאר אסאך וואס כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו יודעים את כל התורה כולה על כל פנים כמה מהם זעצט זיך אוועק א איד א יחיד האלט זיי אויף גאנצע שעות נאכאנאנד און האלט פאר זיי אין איין רעדן, וואס לכאורה איז אינגאנצן ניט מובן, בשעת ס'איז דא חכמים און נבונים און יודעים וכו', דארפן דאס אנקומען צו א יחיד, און במשך פון כמה שעות, ומידי שנה בשנה וכו' וכו', האבן די רביים באווארנט. וויבאלד אז ענינם איז דאך ווי יעדער ענין פון א נשיא אמיתי איז דאך אויף באזארגן סיי רוחניות און סיי די גשמיות, בדוגמא ווי ס'איז געווען ביי דעם ערשטן נשיא וואס דאס איז געווען משה רבינו האט ער באזארגט סיי תורה מן השמים און סיי לחם מן השמים, משה קיבל תורה מסיני. און דערנאך איז אויכעט דא געווען דער מן לחם מן השמים וואס אויכעט ירד בזכות משה, ואדרבה ווי דערנאך האט עס געווען געפירט אויכעט אזוי דער בעל שם טוב, אז פריער איז משה הוריד את המן, וואס דאס איז געווען בחמישה עשר באייר. און ערשט בשישה בסיוון, ערשט דעמאלט איז געווען דער תורה מן השמים, וואס אזוי איז געווען די הנהגה פון בעל שם טוב, נאך אפילו ווי קודם שנתגלה פעולתו בתוך בני ישראל, זייענדיג שוין דעמאלט א נשיא אף על פי וואס שלא בהתגלות,

און במילא דארפן זיך די נשיאים באווארענען בשעת א אידן פאלט אריין א ספק אדער א שאלה און ס'מאכט אים ענג, דארפן זיי זיך אים צושטעלן א וועג וויאזוי צו געפינען פתרון בזה, איז דא וואס חסידים דערציילן וועגן דעם אלטן רעבן דעם ערשטן נשיא חבד. פון שווער אליין האב איך דאס נישט געהערט, אבער געהערט דאס פון כמה חסידים, און וויבאלד אז דער תוכן המעשה איז מתאים איז קרוב לוודאי בשעת כמה וכמה דערציילן מיטן זעלבן נוסח מיטן זעלבן תוכן, אף על פי וואס ס'קען זיין א שינוי אין פרטים, אז דער תוכן און די נקודה זענען דאס אמיתי. און זיי דערציילן אז דער אלטער רבי אין די ערשטע יארן. וואס ער האט געפירט זיין נשיאות, האט ער אמאל געעפנט די פענסטער צו די לאדן, און האט דערזען ווי אזוי ס'גייט אן עם רב, דערפאר וואס ס'איז געווען בסמיכות צו א טאג צו א התוועדות פון א יום טוב אדער א יומא דפגרא וכיוצא בזה, האט ער גלייך פארמאכט די פענסטער און האט זיך געוואלט אויסבאהאלטן. האט מען אים געפרעגט די רעבעצין וואס איז? זיי געזאגט סע גייט אן עם רב און וואס ווילען זיי פון עם וואס זיי קומען אלע צו עם און ווילען אז ער זאל מיט זיי עפעס מחדש זיין די רעביצען האט געזען אז זי דארף גלייך באווארענען אז זאל ארויס הדברים כדבעי האט זי עם געזאגט אז זיי קומען צו דיר פרעגען ביי דיר און הערען פון דיר וואס דו האסט געהערט פון דיין רעבען. אַזױ האָט געזאָגט דער אַלטער רבי, אױב אַזױ װעט ער זײ זאָגן און זאָגן. און דערנאָך געעפֿנט די פֿענצטער און געעפֿנט די טיר, און דערנאָך איז געװען דער ענין פֿון אמירת-תּורה אָדער שיחה וכּיוצא בזה, װאָס על דרך זה געפֿינט מען אױכעט אין תּורה שבכּתבֿ פֿון חסידות, דאָס רעדט זיך װעגן דברים שבעל-פּה, און מע הערט װעגן דערױף אַ סיפּור פֿון חסידים. על דרך זה געפינט מען אין תורה שבכתב פון חסידות, וואס דאס איז דאך ווי דער נשיא דורנו דער רבי דער שווער האט מדגיש געווען, איז דאך דער ספר תניא קדישא, שרייבט גלייך דער אלטער רבי בהקדמה און אויפן שער אז דאס איז מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים, ביז וואנעט אז ער רופט אן דעם חיבור בשם ליקוטי אמרים.

היתכן ס'קומט צו גיין א יחיד האלט אויף א ציבור אידן במשך פון כמה שעות וואס זיי האבן געקאנט די שעות אויסנוצן אויף לערנען בכח עצמם, טון מעשים טובים בכח עצמם, און היתכן אז זיי דארפן אנקומען צו דעם עידוד אדער צו די דברים אדער צו דברי כבושין ומוסר אדער דברי התעוררות פון אט דעם יחיד. איז אויף דרוף די הסברה, אזוי ווי ס'איז דא געווען א איד וואס האט אויפגעהויבן א חיטה מתוך הכרי, מתוך הכרי, איז דא שיטות ווי מען טייטשט אפ א קופה פון ווייץ, און מען האט געזאגט אז די חיטה זאל זיין תרומה, ווערט זי דעמאלט תרומה בכח התורה, וויבאלד אז א איד האט אים מקדיש געווען אדער אויפגעהויבן תורם געווען על פי התורה, ער דארף אבער וויסן אז ער איז א חיטה מתוך הכרי און דאס וואס ער איז געווארן איז דאס פארבונדן דערמיט וואס תורה האט געגעבן כח אידן אז זיי זאלן אויפהייבן א חיטה מתוך הכרי און מאכן פון דער חיטה אז זי זאל זיין תרומה, ובלשון הידוע פוטרת את כל הכרי וואס דעמאלט ווערט א ציבור וואס דערלויבט האט דעם יחיד אז ער זאל געהערן צו עשרה בטלנים, ווי די גמרא זאגט אין מסכת מגילה א סימן פון א עיר בשעת ס'איז דא עשרה בטלנים איז מען מפרש אין רש י און תשובת הרמב ם הידועה, אז זיינען בטלים ממלאכתם ועוסקים בצרכי ציבור, אזוי ווי ס'דא זאכן וואס זיי זענען פארשפרייט אין פארשידענע ספרים ובכמה מקומות אין די ספרים עצמם, דערנאך איז דא זאכן וואס מ'דארף הערן מפי סופרים, ולאו כל אחד קען זיין בטל ממלאכתו אז ער זאל זיך אפגעבן צוזאמענקלייבן מפי ספרים ומפי סופרים, און דערנאך דאס ארויסגעבן אדער בעל פה אדער בכתב, איז אויף דרוף דא די עשרה בטלנים וואס בטלים ממלאכתם שלהם, אפילו פון זייער אייגענער לערנען, אלס לערנען פאר זיך, ועוסקים בצרכי ציבור, וואס אט דעמאלט איז פארשטאנדיג ווי אזוי ס'קען זיין וויבאלד אז זיי האבן א תנאים מיוחדים, על ידי הציבור, אז זיי זאלן זיך קענען אפגעבן אויף מלקט זיין מפי סופרים ומתוך ספרים, איז אט דאס גיט דעם ביאור אויף ניט דארפנדיג אנקומען צו עניוות ווארום אזוי איז דער מעמד ומצב מצד אמיתית הענינים, און דאס גיט אויכעט די בארעכטיגונג. אַז װיבאַלד אַז ער האָט געהאַט די געלעגנהײט מפּני כּמה סיבות אַף צוזאַמענקלײַבן אַ ליקוטי אמרים פֿון דעם ליקוטי אמרים כּפּשוטו און פֿון מפּי ספֿרים ומפּי סופֿרים לפֿניו ולאחרי זה, און דערנאָך איז ער דאָס מסביר בסגנונו ובלשונו ובתוספֿות הארות מיט אַן עיון, אדער מראה מקומות מיט ציונים כדי להקל, כדי מאכן דאס לייכטער פאר דעם הערער אדער פאר דעם ליינער אדער פאר דעם לערנער.